אויב דו וועסט אריינפאלן אין די הענט פון די נאציס וועלן זיי דיך פייניגן און דו וועסט זיי אלעס דערציילן. ניין! ניין! האט חנה אויסגעשריען. אפילו אויב זיי וועלן מיך הרג'ענען וועל איך קיין זאך ניט דערציילן. דו ביסט א יונג מיידל ווער ווייסט אויב דו וועסט לעבעדיג צוריק קומען. ניין, מיין האר, איך בין ניט קיין קינד, האט חנה געזאגט, איך קען שוין גרויסע זאכן, איך שרעק זיך ניט פאר קיין שוועריקייטן, ניטא קיין פחד אין מיין הארץ, לאז מיך, מיין האר, טון די זאך, און איך וועל עס טון. חנה האט גערעדט אירע ווערטער מיט מוט און זיכערקייט. דער עלטסטער האט געהערט אירע ווערטער און זיך געוואונדערט, ער האט נאך אזא מיידל ניט געזען. יא, האט ער ביי זיך אין הארצן געטראכט, אזא מיידל קען טון גרויסע זאכן. דער עלטסטער האט נאך א ווייל געטראכט און דערנאך געזאגט, גוט, אין אייניגע טעג ארום וועט איר אפפליען מיט אן עראפלאן קיין אונגארן. אבער פריער דארפט איר זיך אויסלערנען אראפלאזן זיך מיט א פאראשוט און אויך קענען שיסן מיט א ביקס. חנה און יואל זיינען דערנאך ארויס פון דעם הויז. איצט איז מיין הארץ פול מיט פרייד האט חנה געזאגט. ט ו. אין אייניגע טעג ארום איז דער עראפלאן אוועק אויפן וועג קיין יוגאסלאוויע, נאענט צו דער אונגארישער גרעניץ. אין עראפלאן איז געזעסן חנה און נאך צוויי יונגע בחורים וואס זיינען געפלויגן צו ראטעווען די אידן אין יוגאסלאוויע. איינער פון זיי האט געהייסן ראובן און דער צווייטער פרץ, יעדערער פון זיי האט געהאט א פאראשוט און א ביקס, חנה האט נאך געהאט א ראדיאָ אויך, דורך דער ראדיאָ וועט זי דארפן רעדן צו דעם אפיציר אין דער ענגלישער ארמעי אין ארץ ישראל. ס'איז געווען פארנאכט, דער עראפלאן איז געפלויגן זייער הויך, זיי האבן געזען דעם ים און דעם הימל, זיי זענען געזעסן און האבן ניט גערעדט, יעדערער פון זיי איז געווען פארטראכט, געטראכט וועגן ארץ ישראל, וועגן זייערע דערפער דארט, ווער ווייסט צי זיי וועלן זיי נאכאמאל זען. וואס וועט זיין אויב די נאציס וועלן זיי כאפן? און חנה האט זיך געזארגט ווי וועט זי געפינען איר מוטער אין בודאפעסט. פלוצים האט זי א זאג געטאן, ראובן, פרץ, פארוואס זיינען מיר אזוי אומעטיג? היינט איז א טאג פון שמחה, מיר פליען איצט ראטעווען אונזערע ברידער. קומט, לאָמיר זינגען! און זיי האָבן אָנגעהויבן צו זינגען. זיי האָבן געזונגען ארץ-ישראל-לידער, לידער פון אַרבעט אין פעלד און אין דאָרף, עס איז געוואָרן פריילעך. דער עראָפּלאַן איז ווייטער געפלויגן. ס'איז געוואָרן נאַכט, אָן ליכט, אָן אַ שיין, פינסטער אויף דער גאַנצער וועלט, ס'איז אוועק א שעה און נאך א שעה און ווידער א שעה, ווען וועלן זיי שוין זיין אין יוגאסלאוויע? פלוצים האבן זיי דערהערט א קול, מיר זיינען אין יוגאסלאוויע! חנה, ראובן און פרץ זיינען אויפגעשטאנען, דורכן פענסטערל פון עראפלאן האבן זיי גארניט ניט געזען,

און חנה האט אויסגערופן אויף א קול, עם ישראל חי! זי איז ארויסגעשפרונגען דורך דער טיר, דער פאראשוט האט זיך צעעפנט און זי איז אראפ, אראפ, זי האט גארניט ניט געזען, פלוצים איז זי א פאל געטאן אויף דער ערד. די ערשטע זאך וואס זי האט געטראכט איז געווען, וואו איז די ביקס? וואו איז די ראדיא? די ביקס און די ראדיא זענען געווען מיט איר. אָ, איך לעב! האָט חנה אַ טראַכט געטאָן מיט פֿרייד. איך בין אין יוגאָסלאַוויע איצט, אויף דער גרענעץ פֿון אונגערן. מאַמע, מאַמע, אפֿשר וועל איך דיך גאָר אין גיכן זען? ט ז. ס'איז געווען פינסטער, נאר חנה האט געזען אין דער פינסטערניש אז זי געפינט זיך צווישן א סך ביימער. זי האט גארניט ניט געקענט זען אחוץ ביימער. וואו איז ראובן? וואו איז פרץ? זי איז געגאַנגען צװישן די בײמער און שטילערהײט גערופֿן, ראובֿן, פּרץ! ראובֿן, פּרץ! און ניט באַקומען קײן ענטפֿער. װאָס זאָל זי טאָן, האָט זי געטראַכט? זי קען ניט דאָס לאַנד, זי קען ניט דעם װעג צו די פּאַרטיזאַנען. װאָס װעט זײַן, אױב די דײַטשן װעלן זי געפֿינען? פּלוצעם האָט זי דערהערט אַ קול. חנה! דאָס איז געווען ראובֿנס קול. מיט גרויס פֿרייד האָט זי צוריקגערופֿן, ראובֿן! חנה! ראובֿן! און אָט זעט זי אין דער פֿינצטערניש, אַ מענטש קומט. ראובֿן! דו לעבסט? יאָ! און דו? איך לעב! ס'איז גוט, וואָס דו ביסט דאָ. כ'האב שוין מורא געהאט אז איך וועל דיך ניט געפינען. און וואו איז פרץ? איך ווייס ניט, לאמיר גיין זעהן. פלוצים האבן זיי געהערט טריט פון א מענטשן וואס גייט צווישן די ביימער. ראובן, אפשר זענען דאס דייטשן? זיי האבן זיך שטילערהייט אראפגעלאזט אויף דער ערד. באלד האבן זיי דערזעהן אז פרץ קומט. די פרייד איז געווען גרויס. עס איז אוועק א שעה און נאך א שעה. נאר די נאכט איז נאך ניט אריבער. חנה, ראובן און פרץ זענען געזעסן און שטיל גערעדט. און אט האט א שיין געטאן דער מארגנשטערן. צוביסלעך האט אנגעהויבן ליכטיג ווערן צווישן די ביימער. די נאכט איז פארשוואונדן, ס'איז טאג געווארן. זיי זענען ארויס פון צווישן די ביימער און געזען אז ארום זיי זענען בערג. קיין מענטש האט זיך ניט באוויזן אויף די בערג. פלוצים האבן זיי דערהערט א קול, ווער זענט איר? זיי האבן געזען אז צוויי מענטשן קומען. ווער זענען זיי? דייטשן? פארטיזאנען? זיי האבן גענומען די ביקסן אין די הענט אריין. ווער זענט איר? האט ראובן געפרעגט די מענטשן. מיר זענען יוגאסלאווישע פארטיזאנען. שלום אייך, מיר זענען פון ארץ ישראל. שלום אויך אייך, איר זענט אונזערע ברידער, מיר האבן געוואוסט אז איר דארפט קומען, קומט מיט אונז. חנה, ראובן און פרץ זענען געגאנגען מיט די פארטיזאנען און געקומען צו א קליין הייזל אין די בערג. י"ז. אין יענעם אינדערפרי זענען אסאך פארטיזאנען געקומען צו דעם קליינעם הייזל. ראובן האט זיי דערציילט וועגן דעם פליען אין דעם עראפלאן פון ישראל קיין יוגאסלאוויע, און די פארטיזאנען האבן דערציילט וועגן זייערע מלחמות מיט די דייטשן. נאכט ביי נאכט זענען די פארטיזאנען אוועק אין די בערג מלחמה צו האלטן מיט די דייטשן, זיי האבן געהארגעט אסאך דייטשן. דעם גאנצן טאג און די גאנצע נאכט זענען חנה, ראובן און פרץ געווען מיט די פארטיזאנען. אויפן צווייטן טאג אינדערפרי האבן זיי פלוצים דערהערט שיסערייען. זיי זענען גיך אויפגעשטאנען אינאיינעם מיט די אנדערע פארטיזאנען און ארויסגעלאפן. פון די בערג זענען אנגעקומען זייער אסאך דייטשן און האבן געשאסן מיט ביקסן. חנה האט זיך א ווארף געטון אויף דער ערד, גלייך ווי די אנדערע, און געשאסן פון איר ביקס. נאר די דייטשן זענען געווען זייער אסאך, און די פארטיזאנען זייער ווייניג. ווען די דייטשן זענען שוין געווען לעבן הויז, האט דער אנפירער פון די פארטיזאנען א געשריי געטאן אויף א קול צו די ביימער, און אלע פארטיזאנען זענען ארויס פון הויז און אוועקגעלאפן צו די ביימער. אויך חנה איז מיט זיי מיטגעלאפן. די דייטשן האבן געהאלטן אין איין שיסן, טאך טאך טאך. חנה איז זייער גיך געלאפן, ביז זי איז אריין צווישן ביימער. ווען זי איז שוין דארט געווען, האט זי פלוצים דערזען אז איר ראדיא איז אראפגעפאלן אויפן וועג. קענסט איצט מער גארניט ניט טאן, האט ראובן געזאגט. ניין, האט חנה געזאגט, איך וועל גיך לויפן זוכן די ראדיא. ניין חנה האט ראובן געהייסן, די דייטשן שיסן, זיי וועלן דיך הרג'נען. נאר חנה האט אים ניט געפאלגט. זי איז ארויס פון צווישן די ביימער און איז ווייטער געלאפן. זי האט געפונען די ראדיא אויף דער ערד. האָט זי זי אויפגעהויבן און זיך אומגעקערט צו איר אָרט צווישן די ביימער. דו זעסט, האָט חנה פריילעך געזאָגט צו ראובֿנען, די דייטשן קענען מיר גאָרניט טאָן. דו האָסט ניט קיין מורא פאַרן טויט, חנה, האָט ראובן געזאָגט. דאָס יידישע מיידל האָט אַ האַרץ פון אַ לייב, האבן די פארטיזאנען געזאגט איינער צום צווייטן, ניטא נאך אזוינע. י"ח. אסאך וואכן זענען אוועק, חנה איז די גאנצע צייט געווען מיט די פארטיזאנען, אויך יואל איז געקומען פון ארץ ישראל און איז אויך געווען מיט זיי. די פּאַרטיזאַנען זײַנען געגאַנגען פֿון איין באַרג צום צווייטן און פֿון איין דאָרף צום צווייטן און האָבן געפֿירט אַ סך קאַמפֿן מיט די דײַטשן. חנה האָט אָנטיילגענומען אין אַלע די קאַמפֿן. די פּאַרטיזאַנען האָבן חנהן זייער ליב געהאַט. דאָס ערשטע מאָל אין זייער לעבן האָבן זיי געזען אזא וואונדערליך מיידל ווי חנה איז געווען. איינמאל איז חנה געשטאנען מיט די פארטיזאנען צווישן די ביימער. פלוצים האבן זיי געזען אז א גרופע דייטשע סאלדאטן קומט צו זיי. די פארטיזאנען האבן זיך אוועקגעלייגט אויף דער ערד. אויך חנה און ראובן האבן זיך גיך אוועקגעלייגט. חנה האט געזען װי דרײַ דײַטשן קומען. די דײַטשן האָבן זײ ניט געזען. ראובֿן האָט גענומען די ביקס און געװאָלט שיסן, נאָר חנה האָט אים שטיל געזאָגט, ש-ש, ראובֿן, נאָך ניט, װאַרט אַ װײַל. האָט ראובֿן געזאָגט, אָבער זײ קומען דאָך, זײ װעלן אונדז דערהרגענען. נאָך אַ װײַל, ראובֿן, נאָך אַ װײַל. די דײַטשן זײַנען צוגעקומען נאָענט, זיי זענען איצט געשטאַנען לעבן דעם בוים, וואו חנה איז דאָרט געווען באַהאַלטן. עס האָבן זיך דערהערט דריי שאָסן, טאַך, טאַך, טאַך. דאָס האָט חנה דריי מאָל אויסגעשאָסן. דריי דייטשן זענען געבליבן ליגן טויט אויף דער ערד. חנה האָט געהרגעט אַ סך נאַציס, אָבער זי איז די גאַנצע צייט געווען זייער טרויעריק. זי האט געוואלט נאר איין זאך, קומען קיין אונגארן. זי האט געוואלט ראטעווען איר מוטער און די אידן אין דעם לאנד, אבער די פארטיזאנען האבן געזאגט, עס זענען דא צופיל דייטשן אויפן וועג קיין אונגארן, די סכנה איז זייער גרויס. חנה. איינמאל האט חנה געהערט ווי איין פארטיזאן דערציילט דעם צווייטן, די דייטשן זענען געקומען קיין בודאפעסט און זיי הרג'ענען דארט די אידן. יא, איך האב עס אויך געהערט, האט דער צווייטער געזאגט, אבער דערצייל עס ניט חנה'ן, זי האט דארט איר מוטער. אין יענעם אוונט איז חנה געקומען צו ראובן'ען און יואל'ן און זיי געזאגט, איך גיי איצט קיין אונגארן. ניין, דו קענסט דאס ניט טאן, האט יואל געענטפערט. דער וועג איז פול מיט דייטשן. זיי וועלן דיך דער'הרג'ענען. און ראובן האט געזאגט, נאך א וואך, חנה, אדער נאך צוויי וואכן, און דו וועסט קענען קומען קיין בודאפעסט, אבער ניט איצט. נאר חנה האט גע'טענה'ט, איר ווייסט דען ניט, די דייטשן זענען אין בודאפעסט, זיי הרג'נען די אידן, איך קען דא ניט בלייבן, איך גיי אהין. ראובן און יואל האבן זי זעהר געבעטן, חנה, ניט איצט! גיי ניט איצט! חנה האט געוויינט. ס'איז געווען דאס ערשטע מאל וואס ראובן און יואל האבן געזעהן חנה'ן וויינען. און ס'איז געקומען דער טאָג, אַ טאָג פֿון פֿרײד פֿאַר חנהן. יענעם טאָג זענען זײ אַװעק אין װעג אַרײַן קײן אונגערן. זי האָט זיך געזעגנט מיט אַלע פּאַרטיזאַנען. אַ סך פֿון זײ האָבן געװײנט װען זײ האָבן געהערט אַז זי פֿאַרלאָזט זײ. דער עלטסטער פון די פארטיזאנען האט איר געגעבן א בריוו צו די פארטיזאנען אין אונגערן וואס דארפן זי ברענגען קיין בודאפעסט. אינדערפרי זענען ראובן און חנה אוועק קיין אונגערן. יואל איז אהין אוועק נאך פריער. זיי זענען געגאנגען איבער בערג, קיינער איז ניט געווען אויפן וועג. עס זענען ניט געווען קיין ביימער אין דער גאנצער סביבה, און ניט קיין דערפער, זיי זענען געגאנגען און גערעדט וועגן דעם, וואס חנה וועט טאן, ווען זי וועט קומען קיין בודאפעסט, וואו וועט זי געפינען יואל'ן, און זיי האבן אויך גערעדט וועגן ארץ ישראל. דערנאך זענען זיי ארויף אויף א שפיץ בארג און דערזען פאר זיך דאס לאנד אונגארן. מיין הארץ איז פול מיט פרייד, האט חנה געזאגט, באלד וועל איך זען מיין מוטער, איצט גיי איך טון דאס וואס איך האב געוואלט טון. ראובן האט געזאגט, ביסט א העלדיש מיידל חנה, איך ווייס אז דו וועסט ראטעווען אסאך אידן, זיי געזונט חנה, שלום, איך קער מיך אום צו די פארטיזאנען, כ'וועל דיך זען אין ארץ ישראל. חנה האט אנגעשריבן א בריוו האט אים געגעבן ראובנ'ען און געזאגט, גיב דעם בריוו צו די חברים אין שדות ים, ווען דו וועסט צוריקקומען קיין ארץ ישראל, זאג זיי אז איך טראכט די גאנצע צייט וועגן זיי, שלום ראובן, מיר'ן זיך זעהן אין ארץ ישראל, שלום חנה. ראובן האט זיך אומגעקערט צו די פארטיזאנען אין יוגאסלאוויע, און חנה איז געגאנגען ווייטער אין איין האנט האט זי געהאלטן א קוישל מיט עסן און אין דער צווייטער האנט די ביקס און די ראדיא. אויפן וועג האט זי פון דערווייטנס געזען דייטשן, איז זי אריין צווישן די ביימער און דארט ווייטער געגאנגען און זיי האבן זי ניט געזען. דערנאך איז זי צוגעקומען צו א טייכל. זי האט אויסגעטאן אירע קליידער, זיי געטראגן אויף אירע הענט און אַריבער דאָס טײַכל. אין אָװנט איז זי געקומען אין אַ קלײן דערפֿל, ס'איז געװען אַן אונגאַריש דערפֿל. אַ מאַן האָט זי געזען און געפֿרעגט, װער ביסטו און װאָס טוסטו דאָ? איך בין געקומען זען דעם ברודער פֿון מײַן פֿאָטער. װײסטו, װוּ דאָס הױז פֿון קושאַק איז? האָט חנה געפֿרעגט אין אונגאַריש. דער מאַן האָט געמיינט, אַז זי איז אַן אונגאַריש מיידל און האָט איר געזאָגט, אָט דאָרט איז דאָס הויז פֿון קושאַקן. חנה איז אַוועק צו דעם הויז. קושאַק האָט איר געעפֿנט די טיר. זי האָט אים געגעבן דעם בריוו פֿון דעם עלטסטן פֿון די יוגאָסלאַווער פּאַרטיזאַנען. ער האָט אים איבערגעלייענט און געזאָגט, זיי געגריסט. איך האב געוואוסט אז דו וועסט קומען. איך בין אן אונגארישער פארטיזאן, מארגן וועל איך גיין מיט דיר קיין בודאפעסט. כ. די גאנצע נאכט איז חנה געווען ביי קושאק'ן אין הויז. אינדערפרי, איידער די זון איז ארויס, איז זי אויפגעשטאנען און אוועק מיט דעם מאן פונעם הויז, זיי זיינען געגאנגען קיין בודאפעסט, זיי האבן ניט געוואלט אז איימיצער זאל זיי זען, דערפאר זיינען זיי ניט געגאנגען אויפן הויפט-וועג, נאר דורך די פעלדער. זיי זיינען געגאנגען א שעה און נאך א שעה, פלוצים האבן זיי דערזען דייטשישע סאלדאטן אויפן וועג. זיי האבן זיך אוועקגעלייגט אויף דער ערד אויפן פעלד, אבער די דייטשן האבן זיי דערזען און זיינען צוגעקומען צו זיי, זיי האבן געפרעגט חנן, וואס טוסטו דא אין פעלד? איך האב ליב צו שפאצירן אין פעלד אין א שיינעם טאג. און וואס האסטו אין דיין האנט? זיי האבן איר א קלאפ געטאן אויף דער האנט און די ראדיא איז אראפגעפאלן אויף דער ערד. אזוי! האבן די דייטשן אויסגערופן, דו ביסט א שפיאן! זיי האבן זי געשלאגן מיט די ביקסן און זי גענומען מיט זייער אויטאמאביל קיין בודאפעסט. חנה האט די גאנצע צייט געטראכט, דאס איז מיין סוף, זיי וועלן מיך הרג'נען, איך וועל די אידן ניט קענען ראטעווען, אויך מיין מוטער וועל איך ניט זען, אוי גאט, פארוואס האסטו מיר דאס געטאן? זיי זיינען אנגעקומען קיין בודאפעסט, אט זיינען די גאסן און די הייזער פון דער שטאט, חנה האָט זיך דערמאָנט די טעג, ווען זי איז דאָ געווען מיט איר פֿאָטער און מוטער. זיי האָבן זי געבראַכט צו דעם הויז פֿון דעם נאַצישן מיליטער. דער אָפֿיציר איז געזעסן אין צימער. ער האָט געהאַט אַ פּנים פֿון אַ חיה. ווי הייסטו? האָט דער נאַצי הויך געשריגן. חנה האָט ניט געענטפֿערט. ווער האָט דיך אַהער געשיקט? האָט דער נאַצי גערעוועט ווי אַ חיה. חנה האט ניט געענטפערט. דאן האט דער נאצי אנגעהויבן צו רעדן געלאסן. דו ביסט א יונג מיידל. דו ווילסט לעבן. מיר ווייסן אז דאס ענגלישע מיליטער האט דיך אהערגעשיקט צו זיין דא א שפיאן. אויב דו וועסט מיר ענטפערן אויף אלע מיינע פראגעס, וועסטו בלייבן לעבן. אויב ניט, וועסטו שטארבן. דו קענסט אונז העלפן און זיך אליין העלפן. מיר זיינען גוט צו די אלע וואס העלפן אונז. חנה האט רואיג געענטפערט, איר זענט חיות און ניט קיין מענטשן. איר האט געהארגעט מיליאנען מענטשן אויף דער וועלט. איר האט געהארגעט מיליאנען יידן און וועט מיך אויך הארגענען, איך ווייס דאס. דער נאצי האט ווידער געלאסן גערעדט. איך וויל דיך ניט הארגענען. דו ביסט א שיין מיידל. איך האב ליב שיינע מיידלעך. אויב דו וועסט אונז אויסזאגן ווי מען רעדט דורך דיין ראדיא צו דעם ענגלישן מיליטער, וועסטו זיין פריי. חנה האט גארניט ניט געענטפערט. דער נאצי האט א רוף געטאן. פריץ! קורט! צוויי דייטשע סאלדאטן האבן געעפנט די טיר און זיינען אריין אין צימער. דער נאצי האט באפוילן. דאס יידישע מיידל וויל ניט רעדן. עפֿנט איר דאָס מױל! די צװײ סאָלדאַטן האָבן זי אָנגעהױבן שלאָגן. זי איז געפֿאַלן אױף דער ערד. זײ האָבן אױף איר געגאָסן װאַסער. חנה האָט געעפֿנט די אױגן. דער נאַצי האָט געשריגן. נו, איצט װעסטו רעדן? חנה האָט ניט געעפֿנט דאָס מױל. זי האָט נאָר אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ אױף נײן. עפֿנט איר דאָס מױל! האָט דער נאַצי װידער גערעװעט. פריץ און קורט האבן חנהן געשלאגן איבערן פנים, איבערן קאפ, געשלאגן אן רחמנות. חנה האט ניט געוויינט, ניט געשריגן. דריי מאל איז זי אוועקגעפאלן אויף דער ערד ווי טויט. מען האט אויף איר געגאסן וואסער און זי איז אויפגעשטאנען, נאר זי האט גארניט ניט געזאגט. מען האט זי אוועקגענומען אין תפיסה אריין. חנה איז געווען פארשפארט אין א צעל אין תפיסה. יעדן טאָג האָט מען זי געבראַכט צו דער נאַצי-הױפּטקװאַרטיר, זי געפֿרעגט אַ סך פֿראַגעס און זי אָפֿט געשלאָגן. זײ האָבן געװאָלט װיסן, װי אַזױ מע קען דורך דער ראַדיאָ רעדן צו דער ענגלישער אַרמײ. נאָר חנה האָט ניט גערעדט און ניט געענטפֿערט קײן װאָרט. חנה האָט זײער געליטן אין תּפֿיסה. זי האָט געהערט, אַז די נאַציס הרגענען די ייִדן אין בודאַפּעסט, און זי האָט גאָרניט ניט געקענט טאָן. זי האָט געטראַכט וועגן איר מוטער. זי האָט זי זייער געוואָלט זען, אָבער זי האָט געוווּסט וואָס פֿאַר אַ סכּנה עס איז, אויב די נאַציס וועלן זיך דערוויסן, אַז זי האָט אַ מוטער אין בודאַפּעסט. חנה'ס מוטער האט גארנישט געוואוסט וועגן דעם וואס עס האט זיך געטראפן מיט איר טאכטער, זי האט געמיינט אז חנה איז אין ארץ ישראל און לעבט דארט בשלום. אין איין אינדערפרי האבן די נאציס ווידער געבראכט חנה'ן פארן אפיציר און ער האט זי געפרעגט, ווילסטו זעהן דיין מוטער? חנה האט ניט געקענט אפילו עפענען דאס מויל, װאָס? זײ האָבן זיך דערװוּסט, װער איר מוטער איז? אַ גרױס געראַנגל איז פֿאָרגעקומען אין איר האַרץ. זי האָט דאָך די גאַנצע צײַט נאָר געטראַכט װעגן איר מוטער און געװאָלט זי זען. און איצט, װאָס זאָל זי זאָגן? זאָגן יאָ און זען די מוטער? ס'װעט אָבער זײַן שלעכט, אױב די מוטער װעט קומען אַהער. נײן, האָט זי בײַ זיך באַשלאָסן, זי װעט ניט זאָגן. איך האָב ניט קײן מוטער, האָט חנה געזאָגט. צװײ נאַציס האָבן געעפֿנט די טיר. אין צימער איז אַרײַנגעקומען חנהס מוטער. חנה איז געשטאַנען און זיך ניט געטאָן קײן ריר. איר האַרץ האָט געקלאַפּט. אָט איז די מוטער, די גוטע מוטער, װאָס דו האָסט אַזױ ליב. אָט שטײט זי דאָ לעבעדיק, ווי וואלט איך געוואלט זי קושן, רעדן צו איר, נאר חנה האט זיך ניט גערירט פון ארט. ווייסטו ווער די פרוי איז? האט דער נאצי געפרעגט. ניין, איך ווייס ניט, האט חנה געזאגט, איך זע זי צום ערשטן מאל. ווייסטו ווער דאס מיידל איז? האט דער נאצי געפרעגט די מוטער. די מוטער האט א קוק געטאן אויף איר טאכטער און זי האט פארשטאנען. ניין, האט זי געזאגט, איך ווייס ניט. גוט! האט געזאגט דער נאצי און איז ארויסגעגאנגען. אויך די צוויי סאלדאטן זענען ארויסגעגאנגען און האבן צוגעמאכט די טיר. חנה און איר מוטער זענען ביידע געבליבן אליין אין דעם צימער. מיין חנה'לע! מיין חנה'לע! האט די מוטער אויסגערופן און איז צוגעפאלן צו דער טאכטער. זי האט חנה'ן געקושט און געוויינט. טאָכטער מײַנע, פֿאַר װאָס האָסטו דאָס געטאָן? מוטער מײַנע, מוטער, איך האָב געװאָלט טאָן עפּעס גוטס. איך האָב געװאָלט דיך ראַטעװען, מאַמע. אױ, טאָכטער, טאָכטער, איך זע, װאָס זײ האָבן דיר געטאָן. ס'מאַכט ניט אױס, מוטער. מיר מוזן זײַן שטאַרק. איך טראכט איצט נאר וועגן דיר מאמע, וואס וועלן זיי טון? פלוצים האבן די נאציס געעפנט די טיר און געזען חנה און די מוטער קושן איינע די צווייטע. כ"ב. טעג און וואכן איז חנה געזעסן אין תפיסה, אויך איר מוטער איז געזעסן אין דער זעלבער תפיסה, נאר אין אן אנדער צימער. מ'האט חנה'ן ניט געלאזט זען איר מוטער. זי האט זיך אבער געזען פון דער ווייטנס דורך דעם פענצטערל און גערעדט צו איר מיט די הענט. זייער ביטערע טעג זענען די טעג געווען פאר חנה'ן. זי האט אבער ניט געוואלט אז די נאציס זאלן זעהן אז זי איז טרויעריג. ווען איינער פון די נאציס איז געקומען צו איר אין צימער אריין האט זי זיך געמאכט ווי זי איז פרייליך. אויך איר מוטער האט זי געלאזט וויסן אז איר איז גוט. טאג טעגליך האט זי גערעדט צו דער מוטער מיט די הענט דורכן פענסטערל. זי האט איר געזאגט, מוטער, זיי ניט טרויעריג, באלד וועלן קומען די רוסן. און עס וועט נעמען א סוף צו די דייטשן, מיר'ן נאך זיין אינאיינעם אין ארץ ישראל. זי האט פארלאנגט מען זאל איר געבן א תנך, און זי האט אין אים געליינט די גאנצע צייט. זי האט אויך געשריבן לידער אין תפיסה וועגן פאלק ישראל און וועגן ארץ ישראל. זי האט געזונגען אין צימער אויף א קול און די, און די וועכטער פון תפיסה האבן געהערט ווי זי זינגט און האבן איינער צום צווייטן געזאגט, א מערקווערדיג מיידל איז אט דאס מיידל. מען שלאגט זי די גאנצע צייט, באלד וועט מען זי אפילו הרג'ענען, און זי זינגט מיט פרייד. אלע ארעסטירטע און אויך די וועכטער האבן זי זייער ליב באקומען. זי האט זיי דערציילט וועגן ארץ ישראל, וועגן די אידן, וועגן דעם לעבן אין שדות ים, און זיי האבן גערן זיך צוגעהערט צו אירע ווערטער. און איין אינדערפרי האט זיך געעפנט די טיר, און אין צימער איז אריין דער נאצישער אפיציר מיט חנה'ס מוטער. דער נאצי האט חנה'ן געזאגט. מיר ווילן דו זאלסט אונז אויסזאגן וואו זענען די עראפלאנען און די מיליטערישע קווארטירן פון די ענגלענדער אין ארץ ישראל. אויב דו וועסט עס אונז זאגן איז גוט, און אויב ניט וועלן מיר הרג'ענען דיין מוטער. ניין, ניין, איך וועל זיי ניט לאזן הרג'ענען מיין מוטער, האט חנה געטראכט אין הארצן. אבער אויב איך וועל זיי זאגן, וועלן זיי אויסהרג'ענען אויך אלע אידן אין ארץ ישראל. חנה האט געזעהן די גוטע אויגן פון איר מוטער און זי האט זיך געפרעגט, וואס זאגט די מאמע? און די אויגן פון דער מוטער האבן געזאגט, ניין חנה, זאג זיי ניט, זאל מען מיך הרג'ענען און ניט אזויפיל אידן. ניין, איך וועל ניט זאגן, האט חנה געענטפערט. זייער גוט האסטו געטאן, מיין טאכטער, האבן די אויגן פון דער מוטער צו איר געוואונקען. די נאציס זענען ארויס פון צימער אינאיינעם מיט חנה'ס מוטער. זיי האבן זי אבער ניט געהארגט. כג. איינמאל איז מען געקומען און אוועקגענומען חנה'ן צו דעם געריכט-הויז. דער גרויסער זאל פון געריכט איז געווען פול מיט מענטשן. אלע זענען געווען דייטשישע און אונגארישע נאציס. דער דייטשישער אפיציר איז אויפגעשטאנען און דערציילט, אונזערע סאלדאטן האבן געפונען אט דאס אידישע מיידל, חנה סעניש, מיט א ביקס און א ראדיא אין אירע הענט. די ענגלישע ארמיי האט זי געשיקט צו זיין א שפיאן אין דעם לאנד. זי האט אונז ניט געוואלט דערציילן גארניט וועגן דער ענגלישער ארמיי. אבער מיט דער ראדיא האט זי געקענט זיך פארבינדן מיט די ענגלענדער און זיי ארויסגעבן אונזערע מיליטערישע סודות. חנה סעניש איז א טאכטער פון אונגארן און זי איז געקומען העלפן די פיינט פון איר לאנד. חנה סעניש די שפיאנקע דארף געטויט ווערן, זי איז א שונא פון איר לאנד אונגארן. דערנאך זענען אויפגעשטאנען נאך אנדערע מיליטערלייט און דערציילט ווי אזוי זיי האבן געפונען חנהן אין פעלד, ווי אזוי זיי האבן זי געבראכט אין דער תפיסה אריין, און ווי אזוי זיי האבן געפונען איר מוטער. דער ריכטער איז אויפגעשטאנען און געפרעגט, ווילסט עפעס זאגן חנה סענעש? חנה איז אויפגעשטאנען. ס'איז געווען שטיל אין געריכט זאל, אלע אויגן זענען געווען געווענדט צו איר. אלע האבן שוין געהאט געהערט וועגן דעם שיינעם העלדישן מיידל, זיי האבן געליינט וועגן איר אין די צייטונגען, און איצט זענען זיי געקומען זי זען. חנה האט גערעדט געלאסן. איך בין ניט געקומען שלעכטס טון די אונגערן אין דעם לאנד. איך האב אסאך יארן געלעבט דא, און איך ווייס אז די מענטשן זענען גוטע מענטשן. איך בין געקומען זיי העלפן און זיי ראטעווען פון די נאציס וואס זענען חיות וואס האבן אומגעבראכט מיליאנען פון מיין פאלק די אידן. איר קענט מיך הרג'ענען אבער איך ווייס אז איך האב געטון בלויז גוטס. נאר העלפן האב איך געוואלט און ראטעווען. איר קענט הרג'ענען נאך און נאך אידן אבער אייער סוף וועט קומען. און זי האט הויך אויסגערופן ס'איז שוין ניט ווייט די צייט און די נאציס וועלן אומקומען אין דער מלחמה. דאס פאלק ישראל לעבט! ארץ ישראל וועט לעבן! עם ישראל חי! חנה האט געענדיגט אירע ווערטער און זיך אוועקגעזעצט. די ריכטער זיינען ארויס פון זאל. דערנאך זיינען זיי צוריקגעקומען און דער עלטסטער פון די ריכטער איז אויפגעשטאנען און געזאגט, חנה סענעש, דו וועסט שטארבן. כד. נאר איין נאכט נאך איז זי געווען אין איר צעל אין תפיסה. דאס איז געווען די לעצטע נאכט אין לעבן פון חנה. זי האט געבעטן א דערלויבעניש צו זען איר מוטער, נאר מען האט איר אפגעזאגט. די גאנצע נאכט איז זי געזעסן און געליינט דעם תנך. זי האט געטראכט וועגן איר לעבן. זי האט זיך דערמאנט די ווערטער וואס איר פאטער האט איר געזאגט פאר זיין טויט, חנה, איך וויל דו זאלסט טון גרויסע זאכן פאר דער מענטשהייט. האב איך געטון עפעס א גרויסע זאך? גאט ווייסט, אויך דער טאטע ווייסט עס, איך האב געוואלט זייער געוואלט טון. זי האט נאכאמאל א טראכט געטון וועגן ארץ ישראל, זי האט אזוי ליב דאס לאנד, זי וועט עס אבער מער ניט זען. זי האט אנגעשריבן צוויי בריוו, איין בריוו צו דער מוטער און איינעם צו די חברים אין ארץ ישראל. צו דער מוטער האט זי געשריבן, גוטע מאמע, איך בין ניט געווען קיין גוטע טאָכטער, אָבער דו ווייסט, אַז כ'האָב געוואָלט טאָן נאָר גוט. איך האָב דיך ליב מיט מיין גאַנץ האַרץ, דיין חנה. און צו די חברים אין ארץ ישראל האָט זי געשריבן, כ'האָב ניט באַוויזן צו טאָן וואָס איך האָב געוואָלט, שיקט נאָך מענטשן. איך שטאַרב אין אונגערן, אָבער מיין האַרץ איז אין ארץ ישראל, חנה. אינדערפרי איז אין צימער אריין דער נאצישער אפיציר. גוט מארגן האט ער געזאגט. חנה איז ניט אויפגעשטאנען און האט ניט געענטפערט. ער האט גענומען רעדן. חנה! היינט וועסטו שטארבן. אויב דו ווילסט לעבן, דארפסטו בעטן מען זאל דיר מוחל זיין. איך מיין, אז אויב דו וועסט בעטן מען זאל דיך באגנעדיגן וועסטו ניט שטארבן. חנה איז אויפגעשטאנען און געזאגט, פון נאציס בעט איך גארניט. דער נאצי איז ארויסגעגאנגען. עס זיינען אריינגעקומען צוויי וועכטער און גענומען חנהן. כ"ה. אין תפיסה הויף איז געשטאנען א גרויסער בוים. אַהין האָבן די וועכטער געבראַכט חנהן. זי איז געשטאַנען לעבן דעם בוים. דרײַ סאָלדאַטן מיט ביקסן זענען געשטאַנען פֿון דער ווײַטנס, זייערע ביקסן געצילט אויף חנהן. דער נאַצי איז צוגעגאַנגען און געוואָלט פֿאַרבינדן אירע אויגן, נאָר זי האָט אים דערלאַנגט אַ קלאַפּ איבער דער האַנט און אויסגערופֿן. אַװעק! איך װיל שטאַרבן מיט אָפֿענע אױגן! זי איז געשטאַנען און אירע אױגן זײַנען געװען אָפֿן. זי האָט נאָך אײנמאָל געזען דעם הימל, די זון, און אַ גרױס ליכט איז געװען אין אירע אױגן. די ביקסן האָבן געשאָסן. חנה איז געפֿאַלן טױט אױף דער ערד. כ"ו. נאך דער מלחמה איז קאטערינא סענעש, חנה'ס מוטער, געקומען קיין ארץ ישראל, אויך גיורא מיט זיין פרוי זענען געקומען לעבן אין ישראל. טאג ווי נאכט האט די מוטער געטראכט וועגן איר טאכטער חנה. זי האט געדענקט דעם טאג ווען חנה האט איר געזאגט, איך וויל לעבן אין מיין לאנד, דאס לאנד וואו מיינע ברידער די אידן לעבן און ארבעטן דארט. איצט פארשטיי איך דיינע ווערטער, טאכטער מיינע, האט די מוטער געטראכט, איצט בין איך געקומען צו דיר, נאר דו ביסט ניטא, טאכטער מיינע. מיין ארט איז אין ארץ ישראל, אזוי האסטו געזאגט, חנה'לע, וועט מען דיך צוריקברענגען פון דארטן, פון יענער ערד, צו דיין ארט אין ארץ ישראל. און עס איז געקומען דער טאג, און חנה איז צוריקגעקומען. זעקס יאר זענען אוועק פון דעם טאג וואס די נאציס האבן חנה'ן געהארגעט, אויפן הויף פון דער תפיסה אין בודאפעסט, אין א פרילינג טאג אין יאר טויזנט נײַן הונדערט פֿופֿציק פאר פסח, איז געקומען א קריגסשיף פון ישראל צו דער חיפה'ר ברעג. אסאך מענטשן זענען געקומען באגעגענען די שיף. צווישן זיי איז אויך געווען קאטערינא סענעש און איר זון גיורא מיט זיין פרוי. די שיף האט געבראכט דעם ארון מיט חנה'ס ביינער. די מוטער האט זיך איצט דערמאָנט דעם פֿרילינג טאָג בײַ דעם ברעג ים פֿון דער שטאָט טריעסט. דו װעסט קומען, מוטער, אַ יאָ, דו װעסט אין גיכן קומען, אַזױ האָסטו געזאָגט, טאָכטער, און איך בין ניט גיך גענוג געקומען, חנה, מײַן מײדעלע. מע האָט אַראָפּגענומען דעם אָרון פֿון דער שיף. אַלע האָבן אַראָפּגעלאָזט די קעפּ מיט װעטיק ליבשאפט און טיפן רעספעקט. און אויך אין דעם טאג ווי דעמלט ביים ברעג ים אין טריעסט ווי אין דער תפיסה אין בודאפעסט זיינען ניט געווען קיין טרערן אין דער מוטערס אויגן נאר איר הארץ האט געוויינט. פון חיפה האט מען דעם ארון געפירט קיין ירושלים, אויפן וועג איז דער ארון געבליבן א ווייל, אין שדות ים, אין די פעלדער וואס חנה האט אזוי ליב געהאט, דארט וואו זי האט געארבעט און געזונגען און געבראכט פרייד די איינוואוינער פון דעם ארט. פון שדות ים האט מען דערנאך געבראכט דעם ארון קיין ירושלים צום הר הרצל, דער בית הקברות פון די ישראל העלדן, דארט